בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף קל"ג, מיר הייבן אן דף קל"ג עמוד א' אויבן, אמר מר. איז אזוי, נעכטן האמיר געזען אז ווען מען דארף מאכן א ברית מילה און ס'איז דא א צרעת אויפן מקום הברית, איז די מילה איז דוחה די צרעת, וואס טייטש מען מעג אפילו ס'איז דא בדרך כלל א לאו מען טאר נישט אפשניידן א צרעת, אבער די מילה מעג מען אפשניידן, און מ'האט עס ארויסגעלערנט פון דעם וואס שטייט בשר, זאגט יעצט די גמרא, אמר מר, מיר האבן געזען נעכטן די ברייתא בשר, אף על פי שיש שם בהרת ימול, דברי ר' יאשיה אז פון בשר לערנט מען ארויס אז אפילו ס'איז דא א בהרת, ס'איז דא א נגע אויף מקום המילה, מעג מען נאך אלץ מל'ן, מ'מעג נאך אלץ אפשניידן דעם בהרת. פרעגט די גמרא, הא למה לי קרא, דבר שאין מתכוין הוא, ודבר שאין מתכוין מותר. ס'טייטש אונז ווייסן מיר דאך אז דבר שאין מתכוין מותר אזוי האלט דאך ר' שמעון די הלכה דאך ווי ר' שמעון און במילא זאגט די גמרא וואס דארפסטו בכלל א לימוד אז די מצוה פון מילה איז דוחה די איסור פון קציצת צרעת איך ווייס סתם אזוי אז א דבר שאין מתכוין מותר און במילא דער וואס מאכט דא די מילה איז דאך נישט מכוון אראפצונעמען די צרעת ער איז דאך מכוון צו טון די מצוה און במילא סתם אזוי זאל מען מעגן. אמר אביי, ענטפערט אביי, לא נצרכא אלא לרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוין אסור, וואס טייטש אין הכי נמי, די פסוק פון בשר וואס מען לערנט ארויס פון דעם אז מילה איז דוחה צרעת איז טאקע נאר לשיטת רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט דבר שאין מתכוין אסור, אבער אוודאי לויט רבי שמעון אז דבר שאין מתכוין מותר, דארף איך נישט די פסוק. אזוי זאגט אביי, רבא אמר, רבא זאגט ניין, אפילו תימא רבי שמעון, מען קען זאגן לויט רבי שמעון דארף מען אויך האבן די פסוק, נאר וואס דען מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, רבי שמעון דאך מודה פסיק רישא ולא ימות אז דארט זאגט מען נישט דבר שאין מתכוין מותר, ס'טייטש די איינציגסטע מאל וואס רבי שמעון זאגט דבר שאין מתכוין מותר איז ווען ס'נישט דא קיין פסיק רישא ווען ס'מוז נישט זיין ס'וועט געשען, דא ווען מען שניידט דאך אפ די מילה איז דאך נישט דא א אופן וואס מען קען אפשניידן די מילה אן אפשניידן די צרעת, ס'מוז אטאמאטיש געשען דאס ווערט אנגערופן פסיק רישא, און ביי פסיק רישא איז רבי שמעון אויך מודה אז מען טאר עס נישט טון, און פאר דעם דארף מען די היתר פון בשר, די לימוד וואס אונז האבן געזען פון ר' יאשיה, זאגט די גמרא ואביי לית ליה האי סברא, און אביי האלט דען נישט אזוי, ס'טייטש אביי האט געענטפערט אז ס'איז נאר לויט רבי יהודה, רבא זאגט ניין אפילו לויט רבי שמעון, רבי שמעון איז מודה ביי פסיק רישא, אביי האלט נישט אז רבי שמעון איז מודה ביי פסיק רישא, והא אביי ורבא דאמרי תרווייהו ביידע האבן דאך געזאגט אז מודה רבי שמעון בפסיק רישא ולא ימות, אביי האט דאך אויך אזוי געזאגט ער האט געוואוסט פון דעם, ענטפערט די גמרא יא, בתר דשמעה מרבא סברה, וואס טייטש נאכדעם וואס ער האט געהערט פון רבא, אז ר' שמעון איז מודה ביי פסיק רישא אז מ'זאגט נישט דבר שאין מתכוין מותר, דעמאלטס האט מסכים געווען צו רבא האט מקבל געווען פון רבא, אבער פארדעם האט אביי געהאלטן אז ס'איז נישט אזוי, פארדעם האט אביי געהאלטן אז ר' שמעון האלט אלעמאל זאגט מען דבר שאין מתכוין מותר, און פארדעם האט אביי געענטפערט פאר ער האט געהערט פון רבא אז ר' שמעון איז מודה האט ער געענטפערט טאקע אז די לימוד פון בשר איז נאר אליבא דרבי יהודה, זאגט יעצט די גמרא, איכא דמתני להא דאביי ורבא אהא, ס'איז געווען אזעלכע וואס האבן געלערנט די מימרא פון אביי אז ר' שמעון איז מודה ביי פסיק רישא אויף א צווייטע זאך, שטייט אין פסוק הישמר בנגע צרעת לשמור מאוד ולעשות, און די פסוק איז דארט ממשיך ככל אשר יורו אתכם הכהנים הלוים, וואס פון די פסוק לערנט מען ארויס אז מען טאר נישט אפשניידן די נגע צרעת, און ממילא זאגט די ברייתא מען דרשנ'ט לעשות אי אתה עושה, וואס טייטש אוודאי טאר מען נישט אפשניידן די נגע בידיים, אבער פון די צווייטע זייט פון דעם וואס שטייט לעשות לערנט מען אויך ארויס אבל עושה אתה בסיב שעל גבי רגלו ובמוט שעל גבי כתיפו, ואם עברה עברה, דאס טייטש, פון לעשות איז משמע מ'טאר נישט אראפשניידן די נגע, אבער טאמער טוסטו א צווייטע זאך, ווילסט דיך אנטון א שיך, און די שיך קען זיין אז אפקראצן די נגע, אדער ווילסט שלעפן עפעס אויפן אקסל, און די שטעקן וואס דו שלעפסט, דאס וועט אפשניידן די נגע, דאס דאס דארפסטו נישט אויפפאסן, די עיקר איז עס נישט צו טון בידיים, דאס לערנט מען ארויס פון די פסוק, אזוי זאגט די ברייתא, און אויף דעם פרעגט די גמרא והא למה לי קרא, וואס דארפסטו האבן א פסוק, דבר שאין מתכוון הוא, ודבר שאין מתכוון מותר. ס'איז דאך דבר שאין מתכוון, ער האט דאך נישט בכוונה אראפצונעמען די נגע, ער האט בכוונה צו שלעפן א שטעקן, ער האט בכוונה עפעס צו לייגן אויפן פיס, אבער נישט מער פון דעם. אמר אביי, און אויף דעם זאגט אביי, לא נצרכא אלא לרבי יהודה, אז דאס איז נאר לשיטת רבי יהודה, דאמר דבר שאין מתכוון אסור. ורבא אמר, רבא זאגט ניין, אפילו תימא רבי שמעון, מוזט נישט איינזעצן ווי רבי יהודה, אפילו לויט רבי שמעון, מודה רבי שמעון בפסיק ריישא ולא ימות, פארוואס ווייל דא איז דאך ס'א פסיק ריישא, ממילא דארף איך יא האבן דעם פסוק פון לעשות, צו זאגן אז מען טאר נישט אפשניידן א נגע נאר בידיים, אבער ביי אן אופן וואס מען האט נישט אינזינען מעג מען יא, מען דארף האבן א פסוק אויף דעם ווייל ר' שמעון סתם אזוי איז מודה אז אן דעם פסוק וואלט מען אזוי נישט געזאגט, זאגט די גמרא ואביי לית ליה האי סברא, אביי האלט דען נישט ווי רבא אז פסיק ריישא ולא ימות איז ר' שמעון מודה, והא אביי ורבא דאמרי תרוייהו מודה ר' שמעון בפסיק ריישא ולא ימות, און אויף דעם זאגט די גמרא אזוי ווי פריערט לבתר דשמעה מרבא סברה נאכדעם וואס אביי האט טאקע געהערט פון רבא האט ער עס טאקע מקבל געווען אבער פארדעם האט ער געהאלטן אז נישט און פארדעם האט ער געדארפט איינזעצן די ברייתא כשיטת רבי יהודה זאגט יעצט אבער די גמרא די גמרא פרעגט יעצט אויף די הוה אמינא פון אביי ס'טייטש אביי האט איינגעזעצט פריער די פסוק פון בשר אז דאס מוז זיין לויט רבי יהודה ווייל לויט רבי שמעון דארף מען נישט האבן א פסוק לויט רבי שמעון איז פשוט אז מען מעג מל'ען ביי א מקום נגע פארוואס ווייל ס'איז סיי ווי סיי א דבר שאין מתכוון, פרעגט די גמרא ואביי אליבא דרבי שמעון האי בשר מאי עביד ליה, וואס טייטש, האסט דאך עס איינגעזעצט לויט רבי יהודה, וואס טוט זיך מיט רבי שמעון לויט דיר? לויט דיר קומט אויס אז רבי שמעון האלט אז מ'דארף נישט קיין פסוק, אז מ'דארף נישט קיין פסוק וואס טוט מען טאקע מיטן פסוק? ענטפערט די גמרא אמר רב עמרם, רבי שמעון האט אויך וואס צו טון מיטן בשר, מ'נוצט די פסוק ביי א ציור, באומר לקוץ בהרתו הוא מתכוון, ווען ס'קומט א מענטש, ער גייט זיך יעצט מל'ן, און ער זאגט קלאר, רבותי, איך מיין נישט דא זיך צו מל'ן, איך מיין פשוט אפצופליקן דעם נגע, ער זאגט אזוי קלאר דא, אפילו לויט די הוה מינא פון אביי אז ר' שמעון זאגט אז דבר שאין מתכוון מותר איז אלעמאל, אבער דא איז דאך נישט קיין דבר שאין מתכוון, ס'איז קלאר א מכוון, ער האט בכוונה אראפצונעמען די צרעת, און במילא אויף דעם דארף מען דעם פסוק פון בשר אז ס'איז נישט קיין נפקא מינה וואס ער זאגט, ס'איז נישט קיין נפקא מינה וואס ער טראכט, טאמער דאס איז א מילה מעג מען דאס טון, זאגט די גמרא תינח גדול, קטן מאי איכא למימר, מ'האט דאך נעכטן געזען שטייט בשר סיי ביי א גדול וואס מל'עט זיך, און סיי ביי א קטן בן שמונת ימים וואס מען מל'עט אים, ביי ביידע שטייט די ווארט בשר, יעצט וואס טוט מען מיט די בשר וואס שטייט ביי א קטן, ווייל ביי א קטן איז דאך נישט שייך אז די קטן האט אינזינען אפצושניידן די בהרת, די קטן האט דאך גארנישט אינזינען, ער איז א קטן, ער איז א קליין פיצל, און במילא שוין ווייטער, היות וואס ביי די קטן איז דאך נישט שייך א כוונה עובר צו זיין א איסור, און במילא אטאמאטיש איז פשט אז עס ווערט דא געשען א איסור איז עס באופן פון אינו מתכוין, איז סתם אזוי איז מותר, וואס טוט מען מיט די בשר? אמר רב משרשיא באומר אבי הבן, לקוץ בהרת דבנו הוא קא מתכוין, ס'רעדט זיך אז די טאטע זאגט קלאר אז די סיבה וואס איך שנייד דא די מילה איז נישט אלס די מצוה פון מילה, נאר ווייל איך וויל אפשניידן דעם צרעת, דארף איך א פסוק בשר אז מ'מעג ביי אזא אופן אויכעט, ווייל דא איז עס נישט קיין דבר שאין מתכוין, פרעגט די גמרא אבער, וואס נוצט א פסוק אויף דעם, ואי איכא אחר ליעבד אחר, וואס טייטשט טאמער די טאטע שרייט חי וקיים איך שנייד אפ דעם נגע ווייל איך וויל עובר זיין איך וויל אראפשניידן דעם נגע נישט ווייל איך וויל מל'ען דאס קינד, און פארוואס זאגסטו מיר פאר דעם קומט די בשר, און פון די בשר זעט מען אז מילה איז דוחה צרעת, לאז אפ די בשר, פארוואס זאל מילה דוחה זיין צרעת, מען קען עס טון ביי אן אופן פון א היתר, וואס איז די אופן וואס מען קען עס טון פון א היתר? מען ברענגט א צווייטע, די צווייטע וועט מל'ען דאס קינד, און די צווייטע וואס וועט מל'ען דאס קינד ער וועט טאקע נישט אינזינען האבן אפצופליקן דעם צרעת, ער וועט באמת אינזינען האבן די מצוה פון מילה, און ביי אזא אופן איז דאך ס'איז א דבר שאין מתכוין איז עס מותר לכתחילה, דארף מען נישט ברענגען א פסוק פון בשר און מ'עט עובר זיין אויף א עבירה, און אפילו איך האב איך האבן א לימוד אז די מצוה פון מילה איז דוחה די עבירה, נאר טוה עס ביי אן אופן וואס מ'איז נישט עובר די עבירה מיטן ברענגען א צווייטן, פארוואס איז בעסער אזוי? זאגט די גמרא ווייל דאמר רבי שמעון בן לקיש כל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, ווען דו זעסט אמאל ס'איז דא א עשה מיט א לא תעשה וואס זענען זיך סותר איינס מיטן צווייטן, איז אם אתה יכול לקיים שניהם מוטב, טאמער מען קען טרעפן א וועג וואס מען קען מקיים זיין ביידע, וואס טייטש מען קען מקיים זיין די עשה און אויך נישט עובר זיין אויפן לאו, זאל מען אוודאי אזוי טון, נאר ואם לאו, טאמער עס איז נישט דא קיין שום וועג, דעמאלטס יבוא עשה וידחה לא תעשה, איז די עשה דוחה די לא תעשה. און ממילא דא אויך, אוודאי טאמער דו'סט ניצן די בשר, קענסטו ארויסלערנען אז דער עשה פון מילה איז דוחה די לא תעשה פון אפשניידן א צרעת, אבער איך דארף עס נישט האבן, און ס'איז דא א וועג וואס מ'קען עס מקיים זיין בהיתר, ס'איז דא א וועג וואס זאלן זיך נישט סותר זיין וויאזוי, מיט ברענגען א צווייטע, און ער וועט אינגאנצן נישט עובר זיין אויף די לא תעשה פארוואס ווייל ער וועט עס טון ביי אן אופן וואס איז דבר שאין מתכוין, און ממילא איז אוודאי דארף מען ווייטער נישט דעם פסוק פון בשר ווייל ס'איז א דבר שאין מתכוין אזוי זאגט רבי שמעון וואס טוט מען מיטן בשר, ענטפערט די גמרא דליכא אחר, ס'רעדט זיך באופן וואס ס'איז נישט דא קיין צווייטן, ס'איז נאר דא דא דעם טאטן, און דער טאטע שרייט אז איך שנייד אפ דעם מילה כדי אפצופליקן דעם צרעת ער זאגט עס קלאר, און פאר דעם דארף מען האבן א פסוק פון בשר אז אף על פי כן איז די מצוה פון מילה דוחה די עבירה פון אפשניידן א צרעת. זאגט אונז די גמרא ווייטער, נעכטן האבן מיר געזען אז דווקא א מילה בזמנה איז דוחה שבת און יום טוב, אבער א מילה שלא בזמנה נישט, פרעגט די גמרא אמר מר, מ'האמיר געלערנט, יום טוב אינו דוחה אלא בזמנה בלבד, אז יום טוב איז נאר דוחה א ברית מילה בזמנה ס'טייטש די אכטע טאג, נאך די אכטע טאג נישט, און אויף דעם פרעגט די גמרא מנא הני מילי פון ווי ווייסט מען דאס? יעצט אזוי, בעצם איז די קשיא פון די גמרא, ווייל די גמרא פארשטייט אז יום טוב איז סך הכל א לא תעשה, ס'איז נישט קיין עשה מיט א לא תעשה, ס'איז נאר א לא תעשה, און במילא, מילה שלא בזמנה איז דאך א עשה, זאל די עשה פון מילה דוחה זיין די לא תעשה פון יום טוב. יעצט די קשיא איז נאר אויף יום טוב זענען די מפרשים מסביר, ווייל שבת איז א חייבי כריתות, ביי חייבי כריתות זאגט מען נישט אז עשה איז דוחה לא תעשה, און פאר דעם טאקע דארף מען בכלל א פסוק אז מילה בזמנה איז גאר דוחה שבת, אבער אויף יום טוב וואס יום טוב איז א לא תעשה זאל אפילו א מילה שלא בזמנה דוחה זיין יום טוב. זאגט די גמרא ניין, אמר חזקיה, וכן תנא דבי חזקיה, מען האט געלערנט אין א ברייתא, אמר קרא, שטייט אין פסוק, לא תסירי ממני עד בוקר, דער פסוק זאגט לגבי קרבן פסח, וואס קרבן פסח עסט מען פסח ביינאכט, זאגט דער פסוק לא תסירי ממני עד בוקר מען טאר נישט איבערלאזן פונעם קרבן פסח ביז אינדערפרי, און דער פסוק איז דארט ממשיך, והנותר ממנו עד בוקר באש תשרופו, שטייט נאכאמאל עד בוקר, שאין תלמוד לומר עד בוקר, וואס דארף זיין שטיין צוויי מאל עד בוקר, מה תלמוד לומר עד בוקר, בא הכתוב ליתן לו בוקר שני לשרפתו, וואס טייטש, זאגט די ברייתא, אז דער פסוק קומט אונז געבן נאך א פרי, וואס טייטש אז אינדערפרי פסח די ערשטע טאג פסח ווען מען שטייט אויף, מען האט נישט געטארט איבערלאזן גארנישט אין קרבן פסח, פון דעסט וועגן לאזט נישט דער פסוק פארברענען די נותר, נאר וואס דען מען דארף ווארטן ביז חול המועד נאך א טאג, פאר דעם שטייט נאכאמאל והנותר ממנו עד בוקר וואס טייטש די נעקסטע אינדערפרי, די אינדערפרי פון חול המועד, דעמאלטס ערשט מעגסטו פארברענען די נותר פונעם קרבן פסח דאס וואס איז איבערגעבליבן, יעצט וואס לערנט מען ארויס פון דא? זעהן מיר דאך דא אז די פסח, וואס פסח די קרבן פסח איז א קרבן פון די וואכן, ווען האט מען געשאכטן די קרבן פסח? ערב פסח, און במילא זעהן מיר דא פון פסוק אז די פסוק איז מקפיד אז א וואכנדיגע קרבן זאלסטו פארברענען אין די וואכן נישט יום טוב, זעהן מיר פון דא אז יעדע זאך וואס מען קען טוהן אין די וואכן דארף מען טאקע טוהן אין די וואכן, יעדע וואכנדיגע זאך. און די זעלבע זאך די ברית מילה איז א וואכנדיגע ברית פארוואס ווייל די אכטע טאג איז געווען אין די וואכן ס'איז דאך א שלא בזמנה מ'האלט דאך נישט יעצט די אכטע טאג און במילא אז ס'הייסט א וואכנדיגע ברית קענסטו אים נאר מל'ן אין די וואכן קענסטו נישט מל'ן יום טוב און פון דא לערנט מען ארויס אז מילה שלא בזמנה איז נישט דוחה יום טוב אביי אמר אביי זאגט פון א צווייטע פסוק אמר קרא שטייט אין פסוק עולת שבת בשבתו און מען דרש'נט פון דעם ולא עולת חול בשבת ולא עולת חול ביום טוב, אז מען טאר נישט מקריב זיין אן עולה א וואכנדיגע עולה יום טוב, און במילא די זעלבע זאך דא, דאס ווערט אויך אנגערופן כאילו ס'איז א וואכנדיגע עולה, ס'איז א וואכנדיגע זאך, מען טאר עס נישט טון יום טוב פונקט ווי א קרבן, און במילא טאר מען טאקע נישט מל'ען, מילה שלא בזמנה יום טוב, מילה בזמנה פארשטייט זיך מען מעג, אזוי ווי א קרבן אויך, די קרבן די קרבן פון ימים טובים איז מען אוודאי מקריב יום טוב, אבער וואכנדיגע קרבנות נישט, און דאס הייסט א וואכנדיגע ברית. רבא אמר, רבא זאגט, אן אנדערע תירוץ. אמר קרא זאגט רבא שטייט אין פסוק ביי יום טוב שטייט כל מלאכה לא יעשה בהם אך אשר יאכל לכל הנפש הוא לבדו יעשה לכם אז אוכל נפש מעג מען טון יום טוב יעצט פארוואס שטייט הוא לבדו הוא לבדו איז איבעריג איז דרש'נט מען פון דעם הוא ולא מכשירין אז נאר אוכל נפש נישט מכשירין פון אוכל נפש נישט ארום און ארום וואס טייטש מען טאר נישט למשל בויען א אויוון אויף צו באקן מען מעג באקן אבער מען טאר נישט בויען דעם אויוון מען טאר נישט די מכשירין און פון לבדו לערנט מען ארויס ולא מילה שלא בזמנה דאתיא מקל וחומר, נישט מילה שלא בזמנה דאתיא מקל וחומר וועלן מיר שוין זעהן וואס דאס מיינט, אבער קודם לאמיר זעהן די נעקסטע תירוץ אין די גמרא, רב אשי אמר, רב אשי זאגט אז די סיבה פארוואס מען טאר נישט מל'ען מילה שלא בזמנה יום טוב איז ווייל פארוואס וואלט מען געזאגט אז יא האט מען דאך אנגעהויבן די גאנצע שקלא וטריא ווייל מילה איז א עשה און יום טוב איז א לא תעשה קומט א עשה איז דוחה די לא תעשה דעם זאגט רב אשי ס'איז נישט אמת שבתון עשה, ביי יום טוב שטייט שבתון, שבתון איז א עשה, והוה ליה יום טוב עשה ולא תעשה, ס'קומט אויס יום טוב איז סיי א עשה און סיי א לא תעשה, און אויף דעם איז שוין נישט דא די כלל אז עשה דוחה לא תעשה, ואין עשה דוחה לא תעשה ועשה, א עשה קען נאר דוחה זיין א לא תעשה, נישט קיין לא תעשה מיט א עשה, און פארדעם קען נישט מילה שלא בזמנה דוחה זיין יום טוב. יעצט מילה בזמנה איז דוחה יום טוב א פשוטע קל וחומר זעסט דאך ס'איז דוחה שבת פארשטייט זיך ס'איז דוחה יום טוב אבער מילה שלא בזמנה איז נישט ווייל ס'איז נישט קיין עשה מיט א לא תעשה יעצט וואס האט רבא געזאגט א מינוט צוריק אז מ'לערנט ארויס פון לבדו ולא מילה שלא בזמנה דאתיא מקל וחומר איז פשט פון דעם איז אזוי רבא בעצם האט געוויסט פון רב אשי'ס תירוץ אויכעט רבא האט געוויסט אז א עשה קען נישט דוחה זיין א לא תעשה ועשה און במילא פארשטיי איך אליין אז די מילה קען נישט דוחה זיין יום טוב, נאר וואס איך וואלט נאך אלץ געהאט א קל וחומר צו זאגן אז מילה זאל יא דוחה זיין יום טוב, וועלכע קל וחומר רעדט רש"י אויס די קל וחומר וואס אונז האבן נעכטן בעצם געזעהן אז מה דאך צרעת איז דוחה עבודה און עבודה איז דוחה יום טוב און דוחה שבת, כל שכן מילה וואס מילה איז דוחה צרעת, איז אויך אוואדע אז ס'איז דוחה שבת מיט יום טוב, און דאס איז אויך מילה שלא בזמנה ווייל אזוי ווי מ'האט געזען מילה שלא בזמנה איז אויך דוחה צרעת, און במילא זאגט רבא, היות אז אונז האבן א קל וחומר וואלט איך שוין יא געזאגט אז מילה שלא בזמנה איז דוחה יום טוב אפילו בדרך כלל עשה איז נישט דוחה עשה מיט א לא תעשה, אבער דא האב איך א קל וחומר וואלט איך געזאגט אז יא, פארדעם לויט רבא קומט די לבדו צו זאגן אז נישט. זאגט די גמרא ווייטער. מיר האבן געזען אין די משנה, כלל אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא האט זיך געקריגט אויף רבי אליעזר, און ער האט געזאגט אז די מכשירים פון מילה איז נישט דוחה שבת נאר מילה אליין, זאגט אונז די גמרא, אמר רב יהודה אמר רב הלכה כרבי עקיבא, אז די הלכה איז טאקע ווי רבי עקיבא, אז מכשירי מילה איז נישט דוחה שבת, וואס מען האט געקענט טון פאר שבת דארף מען טאקע טון פאר שבת, זאגט די גמרא ותנן נמי גבי פסח כי האי גוונא, ביי קרבן פסח איז אויך דא אן ענדליכע זאך, אז רבי עקיבא זאגט כלל אמר רבי עקיבא, כל מלאכה שאפשר לה לעשותה מערב שבת, אלע מלאכות וואס מען קען טון פארן קרבן פסח פון פאר שבת, למשל, צו טראגן דעם קרבן פסח אין בית המקדש, וואס מען דארף עס טראגן אין רשות הרבים, אדער צו פאררעכטן עפעס אז ס'איז דא אמאל א געוויקס אויפן קרבן פסח א יבלת, דארף מען עס אראפנעמען פון פריערט מען זאל עס קענען מקריב זיין, די אלע זאכן דארף מען טון פאר שבת ווייל ס'איז אינה דוחה את השבת. שחיטה שאי אפשר לעשותה מערב שבת דוחה את השבת, די שחיטת הפסח פארשטייט זיך אז מען מעג טון שבת, ואמר רב יהודה אמר רב, הלכה כרבי עקיבא, אז די הלכה ביי דעם איז אויך ווי רבי עקיבא, זאגט אונז די גמרא צריכא מען דארף האבן די ביידע זאכן, וואס טייטש דאס וואס רב יהודה אמר רב האט געזאגט הלכה כרבי עקיבא סיי דא אז מכשיר המילה איז נישט דוחה שבת, און סיי ביי קרבן פסח אז די מכשיר הפסח איז נישט דוחה שבת ביידע דארף מען וויסן, פארוואס ווייל דאי אשמעינן גבי מילה, טאמער רב יהודה אמר רב וואלט עס נאר געזאגט ביי מילה, וואלט איך געזאגט התם הוא דמכשירין אפשר לעשות מאתמול לא דחו שבת, דליכא כרת, ווייסטו פארוואס די מכשיר המילה איז נישט דוחה שבת, ווייל ביי מילה איז נישט דא קיין כרת, וואס וועט זיין טאמער כ'וועל אפשטופן די ברית, גארנישט געשען, ס'וועט זיין די ברית זונטאג, ס'האט נישט געשען האסט עובר געווען אויף א עשה אבער כרת איז נישט דא, אבל פסח דאיכא כרת, טאמער וועט נישט מקריב זיין די קרבן פסח איז דאך דא א חייבי כריתות, איז אפשר איז רבי עקיבא אויכעט מודה אז ביי דעם איז די מכשירי הפסח דוחה שבת, אימא לידחי שבת, און אויף דעם זאגט רב יהודה אמר רב אז ס'איז נישט אזוי, אז די הלכה ווי רבי עקיבא אז די מכשירי פסח איז נישט דוחה שבת, זאגט די גמרא זעלבע זאך פארקערט, ואי אשמעינן גבי פסח, טאמער רב יהודה אמר רב וואלט נאר געזאגט הלכה ווי רבי עקיבא ביי קרבן פסח וואלט איך געזאגט אפשר דארט, מכשירי הפסח איז נישט דוחה שבת, משום דלא נכרתו עליה שלש עשרה בריתות, שטייט נישט דרײַצן מאל די ווארט ברית אויפן קרבן פסח, אבל מילה דנכרתו עליה שלש עשרה בריתות האט מען דאך געזען שטייט דרײַצן מאל די ווארט ברית, ס'איז גאר א הארבע זאך אימא לידחי שבת, אפשר מכשירי המילה איז רבי עקיבא אויך מודה אז דוחה שבת צריכא, פארדעם זאגט רב יהודה אמר רב ביי ביידע פלעצער אז די הלכה איז ווי רבי עקיבא, אז וואס אז די מכשירי המילה און די מכשירי פסח ביידע זענען נישט דוחה שבת, זאגט די הייליגע משנה, עושים כל צרכי מילה בשבת, מען מעג טון אלע צרכי מילה בשבת, מוהלין, מען מעג מל'ען שבת טייטש אפשניידן דעם ערלה, ופורעין, מען מעג מאכן די פריעה נאכדעם פריעה, דאס איז ביי די ערלה דא צוויי שכבות, צוויי לעיערס פון הויט, א דיקע שטיקל הויט פון אויבן, און אונטער דעם איז דא אזא דינע שטיקל הויט וואס מען דארף דאס צורייסן מיט די נעגל, דאס הייסט פריעה, ס'איז אויך א חלק פון די מצוה פון מילה, און ממילא מעג מען דאס פארשטייט זיך אויכעט מאכן שבת, ומוצצין, מען מעג אויך מאכן מציצה, מציצה בפה, וואס מען נעמט ארויס פון די בלוט מיט די מויל, דאס איז שוין נישט קיין חלק בעצם פון די מצות מילה לויט רוב ראשונים, אבער וואס יא, דאס איז א חלק פון די רפואה פונעם קינד, און ממילא, דער קינד איז דאך א חולה, איז ממילא מעג מען דאס טוהן שבת, ונותנין עליה איספלנית, מען מעג אויך לייגן אויף די וואונד שפעטער נאך מען ענדיגט מל'ען, א איספלנית דאס א תחבושת, א בענדעיד, וכמון, כמון איז א מין תבלין, קומן, וואס מען צומאלט און מען לייגט אויף דעם, ס'איז אויך א רפואה, אם לא שחק, טאמער מען האט עס נישט צומאלן פון פאר שבת מערב שבת, לועס בשיניו, מעג מען עס צומאלן שבת מיט די ציין, ס'טייטש מען מאכט א שינוי מען צומאלט עס, ונותן, און אזוי לייגט מען ארויף, די איספלנית מיט די כמון, אם לא טרף יין ושמן מערב שבת זאגט די משנה ס'איז אויך געווען א רפואה אז מ'האט גענומען וויין מיט אויל, מ'האט עס גוט גוט אויסגעמישט און דאס איז אויך געווען א רפואה מ'האט געלייגט אויפן וואונד, איז טאמער מ'האט עס נישט אויסגעמישט פון פאר שבת איז דא א פראבלעם עס מאכן שבת אליין, פארוואס? ווייל ס'קוקט אויס ווי ער גייט קאכן, מ'מישט אויס די אויל מיט די וויין קוקט עס אויס ווי א געקעכאכטס ממילא שבת טאר מען דאס נישט אויסמישן אזוי נאר ינתן זה בעצמו וזה בעצמו, מען לייגט יעדעס איינס באזונדער וועט מען זען די גמרא ס'איז נישט זה בעצמו וזה בעצמו ממש, נאר מען מישט עס אוודאי אויס נאר מען טוט עס נישט שטארק אויסמישן, ואין עושין לה חלוק לכתחילה, זאגט די משנה חלוק דאס איז א געוויסע טאשקע, איז אויך א סארט תחבושת א סארט בענדעיד, מען האט געמאכט אזא טאשקע און מען האט עס געלייגט אויף די מקום המילה נאכדעם וואס מען האט געמל'עט און מען האט עס אזוי ארומגעבינדן כדי די הויט זאל נישט צוריק צודעקן די מקום המילה, איז מען טאר נישט מאכן די חלוק שבת טאמער מען האט עס נישט געמאכט פאר שבת, נאר וואס דען אבער טאמער מען האט עס נישט צוגעגרייט וואס זאל מען טון, אבל כורך עליה סמרטוט מען נעמט א שמאטעלע און מען בינדט עס ארום אנשטאטס די שפעציעלע חלוק, און אם לא התקין מערב שבת טאמער מען האט עס נישט צוגעגרייט די סמרטוט פון פאר שבת און מען דארף עס יעצט טראגן, דעמאלטס כורך על אצבעו ומביא ואפילו מחצר אחרת, דעמאלטס בינדט מען עס ארום די פינגער און אזוי מעג מען עס טראגן אין א פלאץ וואס איז נישט דא קיין עירובי חצירות, מעג מען עס טראגן פון איין חצר צום צווייטן, פארוואס ווייל מען מאכט א שינוי. יעצט בעצם די אלע זאכן וואס שטייט דא אין די משנה אז מען מעג טון פאר א קינד וואס איז גע'מל'עט מען דארף וויסן א קינד וואס מען מל'עט איז א חולה מסוכן מען מעג טון אלעס פאר א חולה מסוכן נאר וואס טאמער מען קען מאכן שינויים טאמער מען קען טון זאכן אנדערש דעמאלטס אוודאי דארף מען עס טון אנדערש און פאר דעם זאגט די משנה די אלע זאכן וויאזוי מען דארף זיך פירן ביי דעם זאגט די הייליגע גמרא מכדי קתני כולהו כל צרכי מילה לאתויי מאי עס טייטש די משנה האט דאך דא אויסגערעכנט די גאנצע סדר המילה אלעס וואס מען דארף טון וואס מען זאל טון טאמער מען האט נישט געטון וואס מען זאל טון און ממילא שטעלט זיך די קשיא, די משנה הייבט זיך אן, עושין כל צרכי מילה בשבת, שפעטער רעכנט טאקע די משנה אויס די כל צרכי מילה, און וואס קומט די ווארט כל צרכי מילה מרבה זיין? ענטפערט די גמרא, לאתויי הא דתנו רבנן, ס'קומט מרבה זיין דאס וואס שטייט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, המל, כל זמן שהוא עוסק במילה, איינער וואס מל'ט שבת, איז ווי לאנג ער טוט נאך, ער פילעוועט נאך אין די מילה, ער איז נאכנישט אוועק געגאנגען, ער האט נאכנישט פארמאכט דאס קינד, ער האט נאכנישט געענדיגט, איז חוזר, בין על הציצין המעכבין את המילה, ובין על הציצין שאין מעכבין את המילה. ס'טייטש אזוי די מילה, נאכדעם וואס מ'שניידט אפ די ערלה, קען אמאל איבערבלייבן שטיקלעך הויט וואס עס ווערט אנגערופן ציצין, עס איז דא אזעלכע ציצין המעכבין את המילה, דאס איז ציצין שטיקלעך הויט וואס דעקן צו רוב פון די עטרה, די עטרה דאס איז די רינגל די דיקע רינגל פון הויט ארום און ארום, טאמער ס'איז דא הויט וואס דעקט צו דאס רוב, איז עס מעכב די מילה וואס טייטש די גאנצע מילה איז קיין מילה נישט, טאמער ס'איז ווייניגער ווי רוב, דעמאלטס איז עס ציצין אבער ס'איז נישט מעכב, נאר ס'איז שענער אז מ'נעמט עס אראפ, ס'איז זה קלי ואנוהו, ס'א גרעסערע מצוה אז מ'נעמט עס אראפ, אבער מ'מוז עס נישט אראפנעמען ס'איז נישט מעכב די מילה. זאגט יעצט די ברייתא אז ווען איינער מל'עט שבת און ס'בלייבט איבער די ציצין און די הויטעלעך, איז ווילאנג ער איז נאך עוסק אין די ברית, ער איז נאכנישט אוועקגעגאנגען, מעג ער אפשניידן סיי די ציצין המעכבין, און אויכעט די ציצין שאינו מעכבין, פארוואס? ווייל איינמאל די מילה האט דוחה געווען שבת, איז שבת אינגאנצן נדחה לגבי די מילה, ממילא מעג מען צוענדיגן אלעס ארום און ארום. אבער וואס איז טאמער פירש זאגט די ברייתא, ער האט שוין פורש געווען, ער מל'עט מער נישט ער האט געענדיגט, און יעצט קוקט ער צוריק ער זעט ס'איז איבערגעבליבן ציצין, איז אזוי, על ציצין המעכבין את המילה, חוזר, טאמער ס'איז דא ציצין וואס איז מעכב די מילה פארשטייט זיך מען מעג אראפ נעמען די ציצין ווייל די קינד איז נישט גע'מל'עט, די ציצין אליין איז דוחה שבת, אבער על ציצין שאין מעכבין את המילה אינו חוזר, אויף סתם ציצין וואס איז נישט מעכב די מילה טאר מען נישט יעצט צוריק אפשניידן די ציצין ווייל ער האט שוין פורש געווען, נאר וואס דען ער דארף צואווארטן אויף מוצאי שבת, יעצט על כל פנים, זאגט די גמרא, דאס איז וואס די משנה לייגט צו ווען די משנה זאגט כל צרכי מילה, מיינט צו זאגן אז די ציצין שאינן מעכבין את המילה מעג מען אויך אפשניידן ווי לאנג מ'האט נישט פורש געווען. זאגט יעצט די גמרא, מאן תנא פירש אינו חוזר, ווער איז טאקע דער תנא וואס האלט אז נאכדעם וואס מ'איז פורש טאר מען מער נישט צוריק גיין פארוואס ווייל דו האסט געענדיגט דו קענסט נישט יעצט ממשיך זיין, זאגט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, דער תנא פון די משנה איז ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, וועלכער? דתניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, ארבעה עשר שחל להיות בשבת, האבן מיר שוין געזען די ברייתא, אז טאמער ערב פסח געפאלט אין שבת, מפשיט את הפסח עד החזה, דברי ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה. ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה האלט אז מען מאכט נישט א געהעריגע הפשטה אזוי ווי מען מאכט ביי יעדע קרבן, מען שינדט נישט אינגאנצן אפ די הויט, נאר מען שינדט אפ די הויט ביז די חזה, נאכדעם שניידט מען אויף די חזה און נעמט ארויס די אימורין, שפעטער ענדיגט מען נישט צו צו שינדן די הויט ביז אונטן, פארוואס? ווייל דאס פעלט מער נישט אויס. וחכמים אומרים, חכמים זאגן מפשיטין את כולו, מען קען צוענדיגן די הפשטה נאכדעם וואס מען נעמט ארויס די אימורין קען מען שוין צוענדיגן די הפשטה, און במילא, זאגט רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, אז די תנא פון די משנה וואס זאגט פירש אינו חוזר, די תנא פון די משנה, די תנא פון די ברייתא, דאס איז ר' ישמעאל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, וואס ער זאגט דאך דא אז נאכדעם וואס מען נעמט ארויס די אימורין, טאר מען נישט ענדיגן שינדן די הויט, פארוואס טאר מען נישט ענדיגן שינדן די הויט? פארוואס ווייל ער האט פורש געווען, האסט געענדיגט דו קענסט נישט יעצט צוענדיגן אינגאנצן, די חכמים האלטן ניין, די חכמים האלטן אז אפילו האסט טאקע פורש געווען, אפילו האסט אינמיטן געמאכט א הפסק האסט ארויסגענומען די אימורין, קענסט יעצט צוריק גיין צוענדיגן, מה שאין כן ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה האלט אז נישט, און במילא ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה וועט אויך האלטן דא, אז נאך דו האסט פורש געווען פון די מילה, קענסט נישט יעצט צוריק גיין און אראפ נעמען די ציצין שאינם מעכבין, זאגט די גמרא אבער ס'איז נישט קיין ראיה, ממאי, וואס איז די ראיה, עד כאן לא קאמר ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה התם, משום דלא בעינן זה קלי ואנוהו, דארט, פארוואס יא, פארוואס זאל איך אים מתיר זיין צוריק צו גיין צום קרבן אראפ נעמען די רעשט פון דארט, ס'איז נישט קיין זה קלי ואנוהו, ס'איז נישט קיין הידור מצוה אז דו ענדיגסט די הפשטה, אבל הכא אבער דא דבעינן זה קלי ואנוהו, דא איז דאך דא אן ענין פון א הידור מצוה, און אראפ נעמען די ציצין שאינן מעכבין איז מהדר די מצוה, הכי נמי, קען זיין דא איז ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה אויך מודה אז מ'מעג צוריק גיין צו ענדיגן די מצוה, דתניא ווי זעהן מיר אז ס'דא אן ענין פון זה קיילי ואן וויי? אזוי ווי מ'האט געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט זה קלי ואנוהו שטייט אין פסוק התנאה לפניו במצוות, מאך שיין מצוות, זיי מהדר אין מצוות, עשה לפניו סוכה נאה מאך א שיינע סוכה, לולב נאה קויף א שיינע לולב ושופר נאה, ציצית נאה ספר תורה נאה, וכתוב בו לשמו, בדיו נאה, מ'דארף שרייבן ספר תורה מיט שיינע טינט, בקולמוס נאה מיט א שיינע פעדער, בלבלר אומן, מיט א געלונגענע סופר וואס שרייבט א שיינע שריפט, וכורכו בשיראין נאין, מען נעמט עס ארום מיט שיינע זייד, אבא שאול אומר, אבא שאול זאגט א אנדערע דרשה פון זה קלי ואנוהו, ואנוהו איז פשט הוי דומה לו, אז ואנוהו איז א לשון פון אני והוא, מען דארף זיין דומה צום כביכול רבונו של עולם, מה הוא חנון ורחום, אף אתה היה חנון ורחום, על כל פנים, זעהן מיר דא אז ס'איז דא אן ענין פון זה קלי ואנוהו, און במילא זאגט די גמרא, איז נישט קיין ראיה אז די תנא וואס האלט פירש אינו חוזר, דאס איז ר' ישמעאל בנו של ר' יוחנן בן ברוקה, און מילא דארף מיר וויסן ווער דאס דער תנא איז אלא אמר רב אשי, און מילא זאגט רב אשי הא מני רבי יוסי, דאס איז רבי יוסי דתנן, ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין ראש השנה, בין שנראה בעליל בין שלא נראה בעליל, מחללין עליו את השבת, דער תנא קמא אין דער משנה זאגט דארט אין די צייט וואס מען האט מקדש געווען די חודש על פי הראיה איז ווען ס'זעהן צוויי עדים די לבנה ווען זיי זעהן עס שבת און מען דארף עובר זיין מען דארף מחלל שבת זיין כדי צו קומען אין בית דין זאגט דארט די משנה נישט קיין חילוק צו זיי האבן קלאר געזעהן די לבנה נישט קיין חילוק צו די לבנה איז נישט געווען קלאר אלעמאל מעגן זיי קומען עדות זאגן וואס איז די חידוש די חידוש איז אז אפילו די לבנה איז גאר קלאר און במילא זעהר מסתבר אז מען דארף אינגאנצן נישט האבן דיין עדות פארוואס ווייל עס איז אזוי קלאר האט עס בית דין אויך געזעהן פונדעסטוועגן זאגט די משנה זאגט די תנא קמא אז די עדים מעגן צוגיין זיי מעגן מחלל שבת זיין אויף דעם, רבי יוסי אומר רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי זאגט נראה בעליל אין מחללין עליו את השבת, טאמער מ'זעט עס קלאר דארף מען נישט זייער עדות און במילא איז מען נישט מחלל שבת ווייל בית דין אליין האט עס זעכער אויך געזען, און במילא איז א ראיה פון דעם אז רבי יוסי האלט אז אפילו ס'איז טאקע דא א מצוה עדות צו זאגן אבער וואס היות וואס ס'איז נישט קיין צורך גבוה, די רבונו של עולם דארף עס נישט האבן, ווייל מען דארף נישט דיין עדות, בית דין ווייסט עס אליין, איז מען נישט מחלל שבת, און די זעלבע זאך דא אויך זאגט די גמרא, איז אונזער משנה אונזער תנא דא האלט אויך כשיטת ר' יוסי, אז די ציצין שאין מעכבין, אפילו עס איז טאקע א מצוה אראפצונעמען, אבער עס איז נישט קיין צורך גבוה, די רבונו של עולם כביכול דארף עס נישט, ס'טייטש, די מילה איז א מילה אן דעם אויך, און פארדעם ווען עס איז פירש, ער האט געענדיגט מיט דעם, איז אינו חוזר, היות וואס ער איז מער נישט עוסק אין די מצוה, איז די מצוה פון אראפנעמען די ציצין שאין מעכבין היות וואס ס'איז אין מעכבין, טאר מען דאס טאקע נישט טון. זאגט די גמרא ממאי, ס'איז אויך נישט קיין ראיה, דילמא עד כאן לא קאמר רבי יוסי התם, אלא משום דלא ניתנה שבת לדחות, דארט זאגט רבי יוסי אז היות וואס מען זעט די לבנה קלאר, טאר מען אינגאנצן נישט דוחה זיין שבת אויף דעם, ס'טייטש די עדים דארפן זיצן אינדערהיים, אבל הכא אבער דא דניתנה שבת לדחות, וואס מ'האט שוין סייווי דוחה געווען שבת, טייטש פאר די ברית האט מען סייווי מחלל שבת געווען, הכא נמי קען זיין אפילו נאכדעם וואס מ'איז פורש, קען מען ממשיך זיין אראפ נעמען די ציצין שאינן מעכבין אלא אמרי נהרדעי און במילא זאגן די נהרדעי דאס איז א צווייטע תנא דאס איז רבנן דפליגי עליה דרבי יוסי די חכמים וואס קריגן זיך אויף רבי יוסי וועלכע חכמים דתנן ווייל מיר האבן געלערנט אין א משנה די משנה זאגט ארבעה כהנים נכנסין שניים בידם שני סדרים ושניים בידם שני בזיכין די משנה זאגט דארט אין מנחות די סדר וויאזוי מ'האט געטוישט די ברויט אויפן שלחן שבת די סדר פון טוישן די לחם הפנים זאגט דארט די משנה אז פיר כהנים גייען אריין, צוויי כהנים האלטן די צוויי סדרים פון ברויט, די צוויי הויפנס ברויט, און צוויי האלטן די בזיכי לבונה, וארבעה מקדימין לפניהם, און מחוץ פון די פון די פיר כהנים וואס גייען אריין מיט די ברויט מיט די בזיכין, גייען אריין נאך פיר כהנים פאר זיי, שניים ליטול שני סדרים, און שניים ליטול שני בזיכים, צוויי גייען אריין אינעם אוהל מועד, אינעם היכל, ארויסצונעמען די אלטע ברויט, די ברויט וואס איז געלעגן ביז שבת, און צוויי ארויסצונעמען די אלטע בזיכין. יעצט זאגט די משנה די סדר, המכניסין עומדין בצפון, ופניהם לדרום, והמוציאין עומדין בדרום ופניהם לצפון, די וואס גייען ברענגען די נייע ברויט זיי שטייען אויפן צפון זייט פונעם שלחן, און די וואס גייען אראפנעמען די אלטע ברויט שטייען אויפן דרום זייט, פארוואס? ווייל צפון זייט איז חשוב'ער און במילא די נייע ברויט שטייט אויף צפון. אלו מושכין ואלו מניחין, טפחו של זה בצד טפחו של זה, משום שנאמר לפני תמיד, די תנא קמא זאגט היות עס שטייט לפני תמיד, אז די לחם הפנים דארף ליגן אויפן שלחן תמיד אלעמאל, און במילא זאגט די תנא קמא די איינציגסטע וועג צו טוישן די לחם הפנים איז אז די כהנים הייבן אן ארויפשטופן די נייע לחם הפנים און בשעת וואס מען שטופט עס ארויף שטופט זיך אראפ די אלטע אבער די שלחן בלייבט נישט ליידיג פאר קיין רגע נישט רבי יוסי אומר רבי יוסי קריגט זיך רבי יוסי זאגט אפילו אלו נוטלין ואלו מניחין אף זה היה תמיד אפילו אז מען נעמט אראפ די אלטע מען לייגט ארויף די נייע ס'דא א קליינע הפסקה אינמיטן ס'הייסט דאך אויך תמיד ס'הייסט נישט תמיד אז דארף ממש יעדע רגע תמיד מיינט ס'טאר נישט איבערנעכטיגן אן קיין לחם הפנים אויף דעם. על כל פנים, זעהן מיר אז ר' יוסי האלט אז תמיד קען מיינען מיט א קליין הפסקה אינמיטן אויכעט. און במילא זאגט די גמרא, די תנא וואס זאגט אז פירש, נאך די מוהל איז פירש, טאר ער נישט צוריק גיין אראפנעמען די ציצין שאין מעכבין, דאס איז די תנא קמא. וואס די תנא קמא דא זעהט מען דאך אז ער האלט תמיד מיינט אלעמאל, וואס טייטש אז טאמער מען וואלט אראפגענומען די לחם הפנים פאר א רגע, וואלט עס מער נישט געהייסן תמיד, ווייל דו לייגסט יעצט ארויף די נייע לחם הפנים, ס'איז א נייע זאך אינגאנצן. די זעלבע זאך דא ביי אונז ביי מילה, האסט פירש געווען, האסט געענדיגט, קענסט נישט יעצט צוריק גיין, ס'איז א נייע מעשה אינגאנצן דו הייבסט אן צוריק, מה שאין כן רבי יוסי וועט זיך אוודאי קריגן אויף דעם, ווייל רבי יוסי האלט אז דאס אלעס הייסט תמיד, וואס טייטש האסט אראפגענומען די אלטע ברויט הייסט דאך נישט ס'האט זיך אפגעשטעלט, קענסט דאך לייגן נייע, די זעלבע זאך דא אויכעט, פירש מן המילה, עט רבי יוסי האלטן קענסטו ממשיך זיין שפעטער, אראפ נעמען די ציצין שאין מעכבין. זאגט די הייליגע גמרא ווייטער תנו רבנן האמיר געלערנט אין א ברייתא, איז די ברייתא זאגט אזוי, מהלקטין את המילה, ס'טייטש טאמער ס'בלייבט איבער ציצין המעכבין, וואס ציצין המעכבין דארף מען אראפ נעמען, טאמער ס'בלייבט איבער מוז מען עס אראפנעמען טאקע, ואם לא הילקט, טאמער מ'האט עס נישט אראפגענומען, ענוש כרת ס'דא אן עונש כרת, פרעגט די גמרא מני, ווער, ווער גייט דא שטארבן בכרת, ווער איז דא עובר געווען אויף א עבירה בכרת, אמר רב כהנא, זאגט רב כהנא אומן, די מוהל, וואס טייטש, רב כהנא זעצט דא איין ס'רעדט זיך שבת, וואס שבת, טאמער די מוהל האט געמל'עט, און ער האט איבערגעלאזט ציצין המעכבין, פשט איז, דאס קינד איז אינגאנצן נישט געמל'עט, אז דאס קינד איז אינגאנצן נישט געמל'עט, וואס האט די מוהל געטוהן דא, ער האט סתם געמאכט א קינד בלוטן, אויף דעם איז דא א חיוב כרת, ווייל ער האט עובר געווען, מחלל שבת געווען, מיתת בית דין וועט נישט זיין, ס'איז נישט געווען דא קיין אזהרה, אבער כרת וועט זיין? פרעגט די גמרא מתקיף לה רב פפא, פרעגט רב פפא א קשיא, אומן, לימא להו אנא עבדי פלגא דמצוה, אתון עבידתו פלגא דמצוה. זאגט רב פפא איך פארשטיי נישט, דער מוהל קען זאגן, איך האב גע'מל'עט א האלבע ברית, איך האב גע'מל'עט, כ'האב נישט אראפגענומען טאקע די ציצין המעכבין, אבער כ'האב גע'מל'עט עפעס א חלק, ס'טייטש איך האב געהאט א היתר אנצוהייבן דא די ברית, עטץ ווילטס יעצט עטץ זאגטס אז ס'דא די ציצין המעכבין, זאל קומען א צווייטע מוהל זייט מוחל, ענדיגט צו דעם דזשאב, ענדיגט צו די מילה, וואס האט עס מיט מיר? און ממילא זאגט רב פפא, דער מוהל איז אוודאי נישט חייב קיין כרת, ווייל די חלק וואס ער האט געטון האט ער געטון בהיתר, ער האט קען זיין ער האט עס טאקע נישט געענדיגט, אבער ער האט אנגעהויבן בהיתר, ער האט געטון א זאך וואס ער האט געמעגט טון, א צווייטער קען עס ענדיגן, אלא אמר רב פפא, ממילא זאגט רב פפא גדול, וואס טייטש רב פפא זאגט דא רעדט זיך נישט פונעם מוהל, דא רעדט זיך נישט שבת, דא רעדט זיך א גדול, וואס א גדול איז זיך מחויב צו מל'ען, א גדול וואס מל'עט זיך נישט איז מבטל די מצוה פון מילה איז ער חייב כרת אויף דעם, און ממילא פאר דעם טאמער ער לאזט איבער ציצין המעכבין פשט ער איז נישט געמל'עט איז ער חייב כרת. פרעגט די גמרא מתקיף לה רב אשי, גדול בהדיא כתיב ביה, שטייט קלאר אין פסוק וערל זכר אשר לא ימול, זאגט די פסוק ונכרתה הנפש מעמיה אז איינער וואס איז נישט געמל'עט איז חייב כרת, אלא אמר רב אשי ממילא זאגט טאקע רב אשי, לעולם אומן, אוודאי רעדט זיך יא פון דעם מוהל, און דא רעדט זיך שבת, איי פרעגסטו פארוואס איז ער חייב כרת, ער קען זאגן כ'האב אנגעהויבן עטץ קענטס ענדיגן? זאגט רב אשי ניין, כגון דאתא בין השמשות דשבת, ער האט אנגעהויבן צו מל'ען ווען ס'האט אנגעהויבן ווערן בין השמשות ס'הייסט פאר בין השמשות אביסל פאר בין השמשות, ואמרו ליה לא מספקת, מענטשן זענען געשטאנען דארט און מענטשן האבן אים געזאגט ר' איד גיי נישט הייב נישט יעצט אן צו מל'ען, עסט נישט צויאגן עסט נישט אניאגן, ס'וועט ווערן נאכט, ביינאכט טאר מען דאך נישט מל'ען, און ממילא עסט נישט אינגאנצן נישט אניאגן איך בעט דיך הייב נישט אן. ואמר להו זאגט די מוהל נא מספקינא איך העל ענדיגן איך קען איך קען נאך אניאגן. ועבד, ער האט אנגעהויבן צו מל'ען, ולא איסתפק, ער האט נישט צוגעענדיגט, נישט געהאט קיין צייט ער האט נישט אנגעיאגט שוין געווארן בין השמשות און ס'איז איבערגעבליבן ציצין המעכבין, און אויב ממילא קומט אויס ואישתכח דחבורה הוא דעבד וענוש כרת, קומט אויס ער האט פשוט געטון נאר א מלאכה שבת, ווייל בדרך כלל טאקע שבת טאמער די מוהל וואלט אנגעהויבן און נישט געענדיגט, קען ער זאגן איך האב טאקע נישט געענדיגט זאל א צווייטער ענדיגן אבער איך האב געטון א זאך וואס איך האב געמעגט טון, אבער דא וואס מען האט אים געזאגט אז ס'נישט דא קיין צייט, ס'טייטש איז געווארן פאר בין השמשות, ס'איז קוים געבליבן אביסל צייט, ער האט משער געווען ער קען ענדיגן, דארפסט בעסער משער זיין, פשט האסט אנגעהויבן די גאנצע זאך באיסור, נישט האסט אנגעהויבן בהיתר, די גאנצע זאך האסט אנגעהויבן באיסור, און אויף דעם איז ער חייב כרת ווייל ער האט מחלל שבת געווען. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזען אין משנה, מוצצין, די גמרא אמר רב פפא, האי אומנא דלא מייץ, סכנה הוא ועברינן ליה, א מוהל וואס מאכט נישט קיין מציצה, איז עס א סכנה פארן קינד, און במילא נעמט מען אים אוועק די פאזיציע, מען נעמט אים אוועק, מען לאזט אים מער נישט זיין א מוהל. פרעגט די גמרא פשיטא, ס'איז דאך פשוט, מדקא מחללי עליה שבתא סכנה הוא, וואס טייטש, פון דעם וואס מען זעט אז מען מעג מחלל שבת זיין, די משנה זאגט מען מעג מוצץ זיין, וואס מציצה איז דאך א חילול שבת, איז פארשטייט זיך ס'איז א סכנה, און פאר דעם טאקע מעג מען מחלל שבת זיין אויף דעם, און ממילא על כל פנים וואס איז די חידוש פון רב פפא, פארשטייט זיך א מוהל וואס שטעלט אין א סכנה דאס קינד, נעמט מען אים אוועק, מען לאזט אים נישט מל'ן. זאגט די גמרא ניין, מהו דתימא האי דם מיפקד פקיד, קא משמע לן חבורי מיחבר, וואס טייטש איך וואלט ווען געהאט א הווה אמינא זאגט רב פפא אז דאס וואס די משנה זאגט מען מעג מאכן מציצה איז נישט פשט ווייל ס'איז א סכנה אז נישט און פאר דעם מעג מען מחלל שבת זיין נאר כ'וואלט געזאגט אז די גאנצע מציצה איז נישט קיין חילול שבת פארוואס ווייל כ'וואלט געזאגט אז די בלוט איז נישט אזוי ווי געהעריגע בלוט וואס ליגט איינגעזאפט אין די פלייש וואס טאמער מ'נעמט ארויס אזא בלוט איז מען מחלל שבת ווייל מ'איז חובל כ'וואלט געזאגט ניין די בלוט וואס ליגט דא איז מיפקד פקיד ס'ליגט כאילו אין א זעקל ס'ליגט דארט איינגעלייגט בלוט אבער ס'איז נישט איינגעזאפט ממש אין די פלייש, און ממילא ווען מ'נעמט עס ארויס איז מען נישט מחלל שבת, און פארדעם זאגט די משנה מ'מעג עס טון, אבער נישט פשט ווייל ס'איז טאקע א סכנה ממילא קען זיין ס'איז נישט קיין סכנה, דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי אז אוודאי איז עס יא א סכנה, און נאר פארדעם האט מען מתיר געווען דאס צו טון, ווייל אין הכי נמי ס'איז טאקע א חילול שבת, אבער מפני הסכנה האט מען דאס מתיר געווען. זאגט די גמרא א ראיה, ודומיא דאספלנית וכמון, וואס טייטש פון דעם וואס מען זעט אז די משנה האט עס געשריבן די מציצה לעבן אספלנית וכמון, איז אזוי ווי איספלנית וכמון מה איספלנית וכמון כי לא עביד סכנה הוא, אזוי ווי אז מען לייגט נישט קיין בענדעיד א תחמושת א תחבושת אדער מען לייגט נישט די כמון איז פארשטייט יעדער ס'איז א סכנה דאס איז די סיבה פארוואס מען טוט עס און פארוואס מען מעג עס טון שבת, אף הכי נמי כי לא עביד סכנה הוא, די זעלבע זאך דא אין מציצה די טעם פארוואס מען טוט עס איז אלץ סכנה און פארדעם איז טאקע א מוהל וואס טוט עס נישט און מסכן דאס קינד, נעמט מען אים צו דעם מוהלות. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה ונותנין עליה איספלנית, מ'לייגט דעם תחבושת, זאגט די גמרא אמר אביי האט אביי געזאגט אמרה לי אם, מיין מאמע האט מיר געזאגט, ס'איז נישט געווען זיין אמת'ע מאמע נאר די מאמע וואס האט אים אויפגעצויגן האט אים געזאגט, איספלניתא דכולהון כיבי, די איספלנית וואס העלפט אויף אלע מיני פצעים, איז ווי אזוי מאכט מען א גוטע איספלנית, ס'טייטש אזוי מאכט מען דעם גוטן תחבושת א גוטן בענדעיד וואס דארף מען שמירן אויף דעם, שב מינאי תרבא וחדא קירא, מ'מישט אויס זיבן חלקים חלב מיט איין חלק שעוה, דאס איז א גוטע איספלונית. רבא אמר, רבא זאגט קירא וקלבא, ס'טייטש נישט שעוה מיט חלב, נאר שעוה מיט שרף עץ, די די סעפ וואס רינט ארויס פון די בוים, דאס איז די גוטע רפואה אויף דעם, ס'טייטש יעדע מאל א מענטש האט א שניט, ער נוצט אזא סארט איספלנית, העלפט עס צו. זאגט די גמרא דרשה רבא במחוזא, רבא האט געגעבן א דרשה אין שטאט מחוזא, און ער האט אויסגעלערנט דעם סוד פארן עולם, די עולם האט א שניט, זאלסטו וויסן, ס'איז דא א גאנצע רעסעפי, ס'דא א וועג וויאזוי מען מאכט די איספלניתא, מען מישט אויס די שעוה מיט די חלב צו די שרף עץ, און אזוי היילט זיך עס אויס, איז קרעינהו בני מניומי אסיא למנייהו, די דאקטוירים פונעם שטאט מחוזא האבן צוריסן זייער בגדים, וואס טייטש ער האט דערלייגט די גאנצע פרנסה, זיי האבן זיך באנוצט מיט די רפואה רבא איז דא מגלה געווען פאר יעדעם איינעם וואס איז די רפואה במילא די דאקטוירים זענען געבליבן אן קיין געלט זיי האבן צוריסן די בגדים פאר צער אמר להו, האט רבא געזאגט פאר די בני מניומי פאר די דאקטוירים, שבקי לכו חדא וואס טייטש כ'האב נישט מגלה געווען יעדע רפואה כ'האב איבערגעלאזט א רפואה וואס כ'האב זיי נישט פארציילט וואס דאס לאז איך פאר ענק, דאמר שמואל ווייל שמואל האט געזאגט האי מאן דמשי אפיה ולא נגיב טובא, דער וואס וואשט זיך די פנים און ווישט עס נישט גוט אפ, נקטרו ליה חספניתא, איז זיין פנים ווערט געשפאלטן, דאס זאגט רש"י אין איין פשט, א צווייטע פשט אין רש"י אז די פנים ווערט קרעציג, על כל פנים מאי תקנתיה, וואס איז די רפואה אויף דעם, לימשי טובא במיא דסילקא, אפוואשן די פנים מיט וואסער וואס מען האט געקאכט אין דעם סעלעק, דאס איז די רפואה אויף דעם און דאס איז א רפואה וואס איך האב נישט מגלה געווען פארן ציבור, דאס קענט עטץ נאך נוצן, כ'האב ענק נישט אינגאנצן מפסיד געווען די פרנסה.